זאגט די הייליגע גמרא האלט מען דף נ"ב עמוד ב' ביי די צוויי פינטלעך אונז האמיר נעכטן געהאט איין מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל וואס אונז האבן מסדר געווען וואס די שאלה איז געווען נעכטן צו איך זאל זיך קודם וואשן די הענט און נאכדעם מוזג זיין דעם כוס אדער פארקערט קודם מוזג זיין דעם כוס אדער וואשן די הענט און די גמרא האט געהאט א גאנצע שמועס אז די שאלה איז חלוק צווישן בית שמאי און בית הלל צו איך בין חושש אויף ניצוצות, ניצוצות מיינט אז פונעם כוס וועט אראפרינען און איינמאל ס'וועט אראפרינען וועט עס נאס מאכן מיין הענט, אז ס'וועט נאס מאכן מיין הענט און מיין הענט וועט נישט זיין געוואשן עט עס נאכאמאל מטמא זיין מיין הענט און ס'קען ווערן פראבלעמאטיש. ווייל די אחורי פון די כוס איז טמא און אונז האמיר געהאט א גאנצע שאלה לויט בית שמאי לויט א מחלוקת בית שמאי בית הלל צו מ'מעג זיך באנוצן מיט אזא כוס וואס די אחורי איז טמא אדער די אחורי איז נישט טמא און ביי דעם הייבט זיך אן די גאנצע פראבלעם ווייל אויב די אחורי איז טמא קען עס ווייטער צוריק מטמא זיין די ידיים און אויב ס'איז נישט טמא קען עס נישט צוריק מטמא זיין די ידיים און אונז עמיר גיין ווייטער צו די היינטיגע סוגיא היינט האמיר א נייע מחלוקת, אונז האמיר געהאט א מחלוקת אין די משנה, בית שמאי זאגט, א מענטש האט זיין אפווישטוך אין וואס ער האט זיך אפגעווישט, נאכן נטילת ידיים, יעצט דארף ער ערגעץ פלעיסן די אפווישטוך throughout די גאנצע סעודה, ער האט צוויי פלעצער ווי ער קען עס לייגן, אדער קען ער עס לייגן אויפן טיש, אדער קען עס לייגן אויפן כסת, כסת מיינט די בענקל, די משנה רופט עס א קישעלע ווייל די סדר איז געווען מען איז געזיצן אויף אזא קישעלע, באט אין אונזער קאפ לאמיר זיך עס אויסמשל'ן אלס א בענקל, לייג איך דעם האנטוך אויפן טיש, אדער לייג איך די האנטוך אויפן בענקל? בית שמאי זאגט אז איך לייג עס אויפן טיש און נישט אויפן בענקל, בית הלל זאגט איך לייג עס אויפן בענקל נישט אויפן טיש, און יעצט גייען מיר זעהן די טעמים, די גמרא גייט ברענגען א ברייתא וואס גייט שיין אויסשמועסן די טעמים פארוואס בית שמאי לערנט אז דו זאלסט עס לייגן דווקא אויפן טיש, און בית הלל לערנט זאלסט עס דווקא לייגן אויפן כסת דווקא אויפן בענקל, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט. בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגט, מקנח ידיו במפה, זאלסט דיך אפווישן מיט דעם האנטוך נאכן נטילת ידיים, ומניחה על השולחן די האנטוך וואס איז אביסל נאס פון די וואסער פון נטילת ידיים וואס איז אריין דערין זאלסטו לייגן אויפן טיש, אם אתה אומר על הכסת, אויב זאגסטו אז איך לייג עס אויפן בענקל, גזירה שמא יטמאו משקין שבמפה, עס קען זיך מאכן אז די בענקל זאל זיין טמא, אז די בענקל וועט זיין טמא, לאמיר זאגן אז עס איז טמא מיט א ראשון לטומאה אדער אפילו מיט א שני לטומאה, און יעצט גייט דער טמא'נער בענקל און ס'רירט צו צו די האנטוך, די האנטוך האט דאך משקין, און משקין וואס רירט צו צו א ראשון אדער א שני לטומאה, האבן אונז געלערנט ווערט אלץ א ראשון, ס'ווערט אלץ א ר י, יא, יא, די זענען משקין, און ס'פארט אלץ בדר. מיט א דרגה ארויף, יא, אפילו ס'איז א שני אדער אפילו ס'איז א ראשון בלייבט עס א ראשון אויב ס'איז א שני ווערט עס צוריק א ראשון. יעצט ווען איך גיי מיך אפווישן די הענט מיט די האנטוך אינמיטן די סעודה איך עס דארט מיין פיש און נאכדעם וועל איך גיין אזוי און מיין הענט צוריק ווערן טמא, מיין הענט ווערט צוריק טמא פון די. וואס איז געווארן א ראשון ווערט מיין הענט א שני, אז מיין הענט ווערט צוריק א שני שטיי איך דארט ווי איך האב אנגעהויבן. חזל האבן מתקן געווען אז פאר די סעודה סתם ידיים האט א דין ווי א שני ידיים מסואבות, און חזל האבן מתקן געווען מ'זאל עס גיין וואשן. יעצט אז דו שטעלסט דיך אריין אין אזא סיטועשאן אז דו לייגסט דעם שול דעם האנטעכל אויפן כסת, גייט עס צוריק מטמא זיין מיין האנט צו ווערן א שני? האב איך גארנישט אויפגעטון מיט נטילת ידיים, סימפל מעט, סימפל חשבון. בית שמאי אומרים מקנח ידיו במפה ומניחה על השולחן שאם אתה אומר על הכסת גזירה שמא יטמאו משקין שבמפה מחמת הכסת. אַלץ. די משקה וואָס איז אין די האַנטוך גייט ווערן טמא צוליב די טמא'נעם בענקל. ויחזרו ויטמאו את הידיים און איך האַלט ביי אַלף, מיין הענט איז טמא. וועלן מיר באַלד זען די גמרא. פאַרוואָס אויף שולחן האָב איך נישט די חשש? יאָ, זאָגסט מיר אַז אויב איך גיי צורירן דעם בענקל איז אפשר איז דער בענקל טמא גייט עס מטמא זיין די האַנטוך און אפשר די טיש טמא אָבער די גמרא גייט זיך שוין אָפּגעבן אָט אָט יעצט פרעגט די גמרא אַ שאלה אַזוי ונטמייה כסת למפה זאָגסט איך האָב דאָ אַ טמא'נעם בענקל און זאָגסט אַז איך טאָר נישט אַרויפלייגן דעם האַנטוך מצד די משקה וואס איז אין די האנטוך, וואס איז מצד די האנטוך אליין? יא, וואס דארפסטו דא צולייגן די טשעין אז די בענקל איז מטמא די משקה און די משקה איז מטמא די האנט? קענסט דאך זאגן די בענקל איז מטמא די האנטוך און די האנטוך איז מטמא די האנט. אויף דעם ענטפערט די גמרא אז אין כלי מטמא כלי, אויב רעדט מען נישט פון א אב הטומאה, מען רעדט פון א ראשון אדער א שני וואס די בענקל איז, גייט עס נישט ווייטער קענען מטמא זיין קיין כלי. די איינציגסטע וועג וויאזוי ס'ארבעט איז מיט משקין וואס אפילו א ראשון אדער א שני לטומאה. איז מדרבנן האט מען גוזר געווען אז משקין ווערט א ראשון לטומאה, ממילא מוז איך דא אריינלייגן אלס א חלק פון אונזער שמועס אז די משקין איז געווארן טמא און דאס קומט מיר מטמא זיין. פרעגט די גמרא ונטמייה כסת לגברא גופיה, זאגסט דאך אז ער זיצט אויף א בענקל וואס איז טמא, וואס דארפסטו ווארטן ביז ער לייגט דעם האנטוך און די האנטוך האט משקין און די משקין גייט מטמא זיין די ידיים, זאג אז דער מענטש אליין ווערט טמא ער רירט דאך צו צו א טמא'נע בענקל. ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ אז אין כלי מטמא אדם, דאס ארבעט נישט, א כלי קען נישט מטמא זיין. קיין אדם, און די איינציגסטע וועג וויאזוי די טומאה זאל דא גיין ווייטער איז מיט די חידוש דין פון משקין, וואס משקין ווערט א ראשון לטומאה און ס'קען ווייטער מטמא זיין. האט מען זייער שיין פארשטאנען שיטת בית שמאי. בית שמאי האט א פראבלעם מיט דעם בענקל, דו קענסט נישט לייגן די האנטוך אויף דעם בענקל, בית הלל אומרים, בית הלל זאגן על הכסת, לייג עס דווקא אויפן בענקל, אבער נישט אויפן שולחן, ווייל איך האב מיך מיינע פראבלעמען מיטן שולחן, שאם אתה אומר על השולחן. אויב זאגסטו אז איך לייג עס אויפן טיש, גזירה שמא יטמאו משקין שבמפה, מחמת השולחן, ויחזרו ויטמאו את האוכלים, ס'איז כמעט די זעלבע חשבון פון בית שמאי, נאר וואס ווערט דא טמא? לויט בית שמאי, אויב לייג איך דעם האנטוך אויפן בענקל, האב איך א פראבלעם וואס גייט מטמא זיין מיין ידיים, בית הילל זוכט דא צו פראטעקטן אינגאנצן עפעס אנדערש, בית הילל זוכט דא צו פראטעקטן די עסן. סאו אויב גייסטו לייגן די האנטוך אויפן טיש, די טיש קען זיין אז ס'טמא בשני, ס'טמא בשני, איך האב יעצט געלייגט דעם האנטוך, די האנטוך האט דאך משקין גייט עס ווערן א ראשון, און אז די האנטוך זיצט אויפן טיש קען עס צורירן צו די עסן, צו די עסן וואס איז אויפן טיש, און א ראשון קען מאכן עסן פאר א שני, חולין גייט ביז שני. תרומה גייט ביז שלישי איז בית הילל זאגט ענדערש זאלסטו לייגן דעם האנטוך אויפן בענקל, וואס אין ווארסט קעיס סינעריאו האסטו דא פראבלעמען מיט מטמא זיין דיין ידיים, אבער אויב דו לייגסט עס אויפן אויב דו לייגסט עס אויפן טיש ביסטו מטמא די מאכל און מען וועט באלד זען פארוואס בית הילל וויל ענדערש פראטעקטן די עסן ווי מען פראטעקטן די האנט. בית הילל אומרים על הכסת שאם אתה אומר על השולחן גזירה שמא יטמאו משקין שבמפה מחמת השולחן ויחזרו ויטמאו את האוכלין פרעגט אונז די גמרא ונטמא שולחן לאוכלין שבתוכו, וואס דארפסטו ווארטן ביז די עסן רירט צו די האנטוך, די טיש אליין וואס דו זאגסט אז מען האנדלט דא פון א טמא'נע טיש זאל דאס אליין מטמא זיין די אוכלין, הכא בשולחן שני עסקינן ואין שני עושה שלישי, איז א ענליכע תירוץ צו פריער אז דווקא דורך די משקין וואס ווערט א ראשון קען די עסן טמא ווערן, אבער די שולחן וואס איז א שני קען עס נישט מאכן קיין שלישי בחולין, אלא על ידי משקין און טאקע נאר דורך משקין, פרעגט די גמרא במאי קא מיפלגי וואס די. נקודת המחלוקת צווישן בית שמאי און בית הילל. ביידע זאגן, ביידע פארשטייען אז די שלחן קען זיין טמא, על כל פנים ווי אונז פארשטייען מיר יעצט, און ביידע פארשטייען אז די כסת קען זיין טמא. ביידע פארשטייען אז ס'איז דא א פראבלעם פון מטמא זיין די אוכלים, און ביידע פארשטייען אז ס'איז דא א פראבלעם פון מטמא זיין די ידיים. און מיט דעם אלעם יעדער איינער וועהלט זיך אויס וואס איז די בעסערע מהלך, צו איך זאל לייגן דעם האנטוך אויפן בענקל אדער לייגן אויפן טיש, וואס די ווארט? ווי הייב איך אן אנכאפן די מחלוקת? זאגט די גמרא זייער אינטערעסאנט בית שמאי סברי אסור להשתמש בשולחן שני, איך טאר מיך בכלל נישט באנוצן ס'דא א הלכה אז איך טאר מיך בכלל נישט באנוצן מיט א טמא'נע טיש, פארוואס? גזירה משום אוכלי תרומה, אז וואס? די א תרומה קען דאך יא ווערן א שלישי, אויב גיי איך האבן א טמא'נע טיש און דער כהן וועט עס נוצן פאר זיין תרומה איז דאך תיכף פראבלעמאטיש אז די שלחן איז מ איז פוסל די תרומה. מילא האלטן אטו אוכלי תרומה האלט בית שמאי אז מ'קען זיך נישט משתמש זיין מיט קיין מיט קיין שלחן וואס איז טמא. קומט אויס דער שלחן איז זיכער ריין. מילא איך האב נישט קיין פראבלעם צו לייגן מיין האנטוך אויפן שלחן ווייל מ'רעדט זיכער פון א. ריינע שולחן, איך האב נישט קיין פראבלעם ס'וועט פאסן אין די עסן ווען כ'האב נישט דא קיין טומאה. ווידער די בענקל, די כסת, ס'קיימער נישטא קיין הלכה אז מ'טאר נישט נוצן קיין טמא'נע בענקל, ממילא זאג איך דיר לייג עס נישט אויפן בענקל. בית הלל סברי מותר להשתמש בשולחן שני, עס איז נישטא אזא הלכה, מ'מעג נוצן א. שולחן וואס איז טמא שני א איך לייג ארויף דערויף ברויט איז סתם ברויט ווערט נישט טמא ווייל חולין ווערט נישט קיין שלישי איי לגבי אוכלי תרומה אוכלי תרומה איז זריזין הם זיי קענען זייער געם און אוכלי תרומה די כהנים זענען זריזין זיי ווייסן צו שטיין ווייט פון א טיש וואס איז א שני ממילא דארף איך נאכנישט אסר'ן פאר גאנץ כלל ישראל צו עסן אויף א טיש וואס איז א וואס איז א שני לטומאה. דבר אחר, לייגט יעצט די גמרא צו, די ברייתא צו ווערטער, אז בית הלל לייגט צו א קנייטש אדער נאך א טעם פארוואס זיי לערנען אז מען זאל ענדערש לייגן די האנטוך אויפן טיש, ניין, מען זאל וואס לע, אויפן בענקל, אויפן בענקל ווי איידער דעם טיש, זאגט ער, ווייל אין נטילת ידיים מן התורה, אין נטילת ידיים לחולין מן התורה, מן התורה איז נישטא אזא זאך אז א מענטש ווערט נאר טמא זיין האנט, אויב איז דא א טומאה איז טומאת כל הגוף, אויב איז נישטא קיין טומאה איז אלעס ריין. די גאנצע קאנסעפט פון זאגן אז ס'איז דא א טומאת ידיים און מ'דארף וואשן די הענט, דאס איז א, דאס איז א דרבנן'דיגע דין. ממילא וועמיר שוין זען ווי די גמרא גייט אויסשמועסן מאי דבר אחר וואס איז די צווייטע טעם וואס בית הלל ברענגט דא, הכי קאמרי להו בית הלל לבית שמאי. אזוי טענה'ן בית הלל צו בית שמאי, וכי תימרו מאי שנא גבי אוכלין דחיישינן, מאי שנא גבי ידיים דלא חיישינן איז בית הלל זאגן אז סיי די שולחן און סיי די כסת ביידע קענען זיין טמא, אין אנדערע ווערטער אויב לייג איך אראפ דעם האנטוך אויפן שולחן קען ארויסקומען פון דעם אז די אוכלים גייען ווערן טמא ווייל כ'האב דאך דא די משקין אין די כסת אין די מפה און די שולחן איז טמא ווייל בית הלל לערנען מ'מעג נוצן א טמא'נע טיש און כ'קען מטמא זיין די אוכלים. אויב לייג איך די די האנטוך אויפן כסת קען ארויס קומען א פראבלעם אז כ'גיי מטמא זיין די ידיים ווייל די כסת איז ווייטער טמא און איך גיי מיך אפווישן מיט די האנטוך און מיין האנט גייט ווערן טמא סאו וויאזוי איך דריי מיך דא האב איך פראבלעמען לייג איך עס אויפן שולחן האב איך א פראבלעם אז כ'בין מטמא די אוכלין לייג איך עס אויפן אויפן בענקל האב איך א פראבלעם אז כ'בין מטמא מיין ידיים מיט דעם אלעם זאגט בית הלל אז לייג עס ענדערש אויפן אויפן כסת אויפן בענקל, און ס'ארט מיך נישט אזוי ווייט איך גיי אנקומען צו מטמא זיין ידיים, עטליסט פראטעקט איך די עסן, די עסן ווערט נישט טמא, איז וכי תימא מאי שנא גבי אוכלין דחיישינן, לאז מיך נישט לייגן די האנטוך אויפן טיש ווייל דו ווילסט די עסן זאל נישט ווערן טמא מאי שנא גבי ידיים דלא חיישינן, זאגט א. אבער אפילו הכי עדיפא דאין נטילת ידים לחולין מן התורה. איך דארף אוודאי אלעס רעדט מען דא פון די רבנן'דיגע דינים, אבער איך דארף נאך אלץ קוקן וואס האט א עיקר מן התורה. אוכלין זאל ווערן טמא האט א עיקר מן התורה. ס'איז דא אוכלין וואס ווערן טמא, ס'איז א דאורייתא'דיגע מושג ביי א געוויסע דרגה אין די טומאה. אבער די גאנצע קאנסעפט אז ידיים זאלן ווערן טמא דאס האט נישט קיין עיקר מן התורה. ממילא מיר איז וויכטיגער צו באשיצן די עסן וואס האט א עיקר מן התורה ווי איידער ידיים וואס איז א שוואכערע דין ווייל ס'איז אינגאנצן בשרשו מדרבנן. מוטב שיטמאו ידים דלית להו עיקר מדאורייתא ואל יטמאו אוכלין דאית להו עיקר מדאורייתא. סאו טו רעפ איט אפ, לויט בית שמאי איז די זאך זייער סימפל. די זאך איז סימפל ווייל איך קען רואיג ארויפלייגן מיין האנטוך אויפן טיש ווייל די טיש איז זיכער נישט קיין טמא. פארוואס איז די טיש זיכער נישט קיין טמא? ווייל ס'איז דא א זייטיגע הלכה אז איך טאר נישט נוצן קיין טמא'נע טיש. פארוואס זאל איך מיך לאזן אין פראבלעמען אריינלאזן אין פראבלעמען און לייגן מיין האנטוך אויפן כסת ווען איך האב דאך דא א. א גראדער דרך המלך פון לייגן מיין האנטוך אויפן טיש און די טיש איז נישט טמא און איך האב עוואוידעד אלע טומאה פראבלעמען. לויט בית הלל ווערט עס אביסל פראבלעמאטיש ווייל סיי די שולחן און סיי די כסת זענען ביידע טמא און די האנטוך וועט מקבל זיין טומאה פון אידער וועי. יעצט דארף מען שוין טשוזן. איז בית הלל זאגט ס'איז מיר וויכטיגער אז דו זאלסט פראטעקטן די עסן זאלסטו עס נישט לייגן אויפן טיש, לייג עס ענדערש אויפן כסת, וועסט פרובירן זיך היטן די האנט, אבער על כל פנים ס'מיר נישט אזוי, ס'איז א הלכה וואס איז אין עיקר מן התורה ממילא איז זאלסטו ענדערש גיין אויף דעם וועג. גיימער ווייטער, געשטאנען אין די משנה. תנו רבנן, האבן מיר געהאט נאך א מחלוקת אין די משנה, וואס די מחלוקת אין די משנה רופט זיך צו איך קער קודם אויס די הויז און נאכדעם גיס איך מים אחרונים אדער פארקערט. פאר אונז איז בעסער צו פארשטיין די נקודת המחלוקת, איז דארף איך אוועקנעמען אלע עסן פאר איך הייב אן גיסן מים אחרונים אדער איך קען לאזן די עסן אויפן טיש און איך גיי גיסן מים אחרונים? לאמיר זען אביסל קלארער אין די ברייתא דא וואס די גמרא גייט ברענגען איבער וואס מען קריגט זיך. תנו רבנן רבנן געלערנט. בית שמאי אומרים מכבדין את הבית, קודם נעם אוועק אלע עסן, איז אויב דו זיצט אויף די פלאר איז קער אויס דיין הויז, קער די פלאץ ווי האסט געגעסן, אויב זיצסטו ביים טיש נעם אוועק די עסן פון טיש ואחר כך נוטלין לידים נאכדעם גיס מים אחרונים, שאם אתה אומר נוטלין לידים תחילה, אויב גייסטו זיך וואשן מים אחרונים בשעת וואס די עסן איז נאך אויפן טיש נמצא אתה מפסיד את האוכלין און עס קען שפריצן און די וואסער העט ארויף גיין אויף די אוכלין און עס העט ווערן בזוי און און און און און ס'איז ביזוי אוכלין די די ס'איז דא ס'איז א שאד אויף די עסן דו פארשעמסט די עסן רש"י זאגט ניתזין עליהן ונמאסין ונמאסין די עסן ווערט פארמיאוסט. אבל נטילת ידים לבית שמאי תחילה לא סבירא להו, מאי טעמא משום פירורין? די ב"ח נעמט אראפ די ווערטער ווייל ס'איז ממש חזרה. אבל נטילת ידים לבית שמאי תחילה לא סבירא להו, בית שמאי לערנט גיי נישט קודם וואשן מים אחרונים ווילאנג ס'איז נאך דא עסן, מאי טעמא משום פירורין? ווייל ס'איז דאך דא פירורים אויפן טיש און די פירורים וועלן ווערן נמאסים, ס'איז די זעלבע זאך ווי די ר. פון די ברייתא. בית הלל אומרים, בית הלל קומען מיט א נייע געדאנק, בית הלל אומרים אם שמש תלמיד חכם הוא, אויב די שמש איז א תלמיד חכם, און מען מיינט נישט דא ממש א תלמיד חכם ווייל מען טאר זיך נישט משמש זיין מיט א תלמיד חכם, מען מיינט איינער וואס קען הלכות סעודה, און ווי די גמרא גייט באלד זאגן לערנט בית הלל אז מען מוז זיך באנוצן מיט א שמש וואס וואס קען הלכות סעודה און א מענטש טאר נישט נעמען קיין שמש עם הארץ, איז אזא איינער דאך נוטל פירורין שיש בהם כזית, און מניח פירורין שאין בהם כזית, ער ווייסט. דאך ממילא אז אז שטיקלעך ברויט וואס האבן א כזית דארף מען אוועק טראגן פון דא, און פירורים וואס האבן ווייניגער ווי א כזית קען איך לאזן, מילא ביי די טיים ס'קומט אן צו בענטשן, דער שמש האט שוין עוואוידעד די גאנצע פראבלעם, ס'איז אונז זעמיר שוין נישט אין א מצב בכלל וואס כהאב מורא אז פירורים שיש בהם כזית וועלן נאס ווערן, מילא דארף איך נישט אזא הלכה. אם שמש תלמיד חכם הוא נוטל פירורין שיש בהם כזית ומניח פירורין שאין בהם כזית, מילא איך קען מיך וואשן מים אחרונים ווייל איך נעם אן אז אויפן טיש איז נאר דא פירורין שאין בהם כזית, מסייע ליה לרבי יוחנן, דאמר ר' יוחנן פירורין שאין בהם כזית מותר לאבדן ביד, אז פירורין וואס איז ווייניגער ווי א כזית איז נישט דא די דין ביזוי אוכלין, מילא בית הלל טענה'ט בשעת איך קום מיך אן וואשן מים אחרונים האט שוין געווענליך דער שמש מסדר געווען אלע פראבלעמען און איך קען מיך רואיג וואשן, איי ס'נאך דא דא ברויט? איז מיך ארט נישט ווען כ'מאך נאס פירורין שאין בהם כזית במאי קמיפלגי פירט יעצט די גמרא אויס בית הלל סברי אסור להשתמש בשמש עם הארץ איך טאר נישט האבן א שמש וואס קען נישט קיין הלכות סעודה מילא זיכער דער שמש ווייסט וואס ער טוט האט ער שוין לאנג ארויסגעטראגן די אלע פירורין שיש בהם כזית בית שמאי סברי מותר להשתמש בשמש עם הארץ כ'מעג יא ניצן מילא ווען ס'קומט צו בענטשן איז יתכן ס'נאך דא דא גרויסע כזיתים און אז ס'נאך דא דא גרויסע כזיתים דארף אכט געבן עס נישט נאס צו מאכן, אמר רבי יוסי בר חנינא אמר רב הונא, כוליה פרקין הלכה כבית הלל, די אלע צען מחלוקת וואס מ'האט געהאט צווישן בית שמאי ובית הלל פסק'ן איך אזוי בית הלל ווי געווענליך בר מהא, אויסער לגבי דעם מחלוקת וואס די הלכה איז אז מען מעג זיך יא משתמש זיין מיט א מיט א שמש א עם הארץ, ניין מען מעג זיך משתמש זיין מיט א שמש א עם הארץ, איז איז נובע פון דעם א הלכה אז איך דארף קודם ארויסטראגן אלע שטיקלעך וואס זענען גרעסער פון א כזית. דהלכה כבית שמאי דא איז יא די הלכה ווי בית שמאי ורבי אושעיא מתני איפכא, רבי אושעיא האט געלערנט אין אונזער משנה פארקערט אז בית שמאי איז דער וואס לערנט אז אז בית הלל איז דער וואס לערנט מכבדין את הבית אז מ'דארף אכט געבן אויף די גרויסע שטיקלעך, איז ובהא נמי הלכה כבית הלל ווייל די הלכה איז אז מותר להשתמש בשמש עם הארץ און דאס איז זיין שיטת בית הלל. און בית הלל איז דער וואס לערנט מכבדין את הבית, מילא איז לויט ביידע איז להלכה די זעלבע דין. די שאלה איז צו איך זאג אז דא איז אן אויסנאם און די הלכה איז ווי בית שמאי, אדער ניין איך זאג אז טאקע די הלכה וואס דער דין איז אזוי אז מען מעג זיך משתמש זיין מיט א שמש עם הארץ וועגן דעם דארף איך מקפיד זיין אז זאל נישט ארויסטראגן די כזיתים פאר פאר מים אחרונים, דאס איז שיטת בית הלל גוט. גייען מיר ווייטער, א אינטערעסאנטע גמרא, געשטאנען אין די משנה, דארט מוז מען אריין קוקן פאר א רגע, וואס איז נוגע? טאמער א מענטש קומט אהיים מוצאי שבת און ער דארף מאכן הבדלה און מלוה מלכה, בית שמאי אומרים נר, און מען רעדט ווען א מענטש האט נאר איין כוס, איז די סדר געווען, נר, ער הייבט אן מיט הבדלה, און פון דארט פארט ער אין מזון אז ער בענטשט, נאכדעם איז בשמים והבדלה. בס' לאמרי מיטן די משנה דברים זעהט עס נער ח ז, אין אנדערע ווערטער יעדער סיי בשמים און סיי בס ד זענען מסכים וחי בו מיט בורא מאור העולם איך ענדיג מיט הבדל המה אב ד ביי קודש אין מיטן איז דא א מחלוקת צו קודם קומט ברכת המזון און נאכדעם בשמים אדער קודם קומט בשמים און נאכדעם ברכת המזון פארציילט אונז די גמרא א מעשה רב הונא ב ב ר יהודה איקלע ל ביי רבא ז קומט צו די הויז פון רבא ח ז ל רבא ט געזעהן די ברכת הבשמים ברישא עס קומט מוצאי שבת און ער מאכט

דו אן מיט בשמים, עני רבא בתריה, האט רבא אים געענטפערט זו דברי ר' מאיר, אונזער משנה איז איין ווערסיע אין די מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל אבל רבי יהודה אומר, דאס די ברייתא וואס מ'האט געהאט א טאג צוויי צוריק אויף עמוד א', אבל רבי יהודה אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון, שהוא בתחילה ועל הבדלה שהיא בסוף, זיי מאכן אינגאנצן א אנדערע סדר, איך הייב אן מיט ברכת המזון און איך ענדיג מיט הבדלה, על מה נחלקו, די מחלוקת איז טאקע אויף. בורא מאורי האש און בשמים על המאור ועל הבשמים שבית שמאי אומרים על המאור ועל הבשמים אז כ'הייב אן מיט מיט בורא מאורי האש און שמעק איך בשמים ובית הלל אומרים בשמים ואחר כך מאור און דאס איז אלעס אינדערמיט צווישן נר אנטשולדיגטס צווישן צווישן מזון און הבדלה יא אויף די מיטן האב איך מיין שאלה כ'הייב אן מיט מזון כ'ענדיג מיט הבדלה אינדערמיט האב איך א שאלה. וואס קומט קודם אדער בשמים אדער אדער מאור? אה בית הלל אומרים און בית הלל אומרים בשמים ואחר כך מאור ואמר רבי יוחנן נהגו העם כבית הלל אליבא דרבי יהודה אז וואס אז קודם שמעקט מען בשמים און נאכדעם בורא מאורי האש אזוי ווי אונז טוט מען און אזוי האט רבא געטון להלכה זאגט די גמרא ווייטער בית שמאי אומרים האט מען געהאט א מחלוקת אין די משנה כ'זאג שברא מאור האש אדער כ'זאג שבורא מאורי האש אזוי ווי אונזער נוסח די גמרא גייט אויסשמועסן וואס איז די מחלוקת אמר רבא יעצט איז לכאורה נאך א הוה אמינא, די גמרא גייט בלייבן מיט א אנדערע מסקנא, לאמיר זען, אמר רבא, האט רבא געזאגט, בברא, די נוסח פון ברא, כולי עלמא לא פליגי דברא משמע אז ס'מיינט שברא וואס ער האט באשאפן, און די הבדלה האט מען דאך מתקן געווען, די בורא מאורי האש בהבדלה האט מען מתקן געווען אויף די אש פון מעשה בראשית, נישט אויף מיין אש יעצט, מילא דארף איך רעדן א לשון עבר, שברא וואס ער האט באשאפן, מילא ברא איז זיכער גוט. כי פליגי בבורא ער באשאפט, וואס מיינט בורא? בית שמאי סברי בורא דעתיד למיברא אז ער באשאפט יעצט און ער גייט באשאפן ווייטער, רעדט מען דאך נישט פון די אש פון מעשה בראשית, מילא זאל איך עס נישט זאגן איך זאל סטיקן צו ברא, ובית הלל סברי בורא נמי דברא משמע אז בורא מיינט ביידע סיי ער האט באשאפן סיי ער גייט באשאפן מילא קען מען יא זאגן בורא מאורי האש. מתיב ר' יוסף, האט ר' יוסף א קשיא, פרעגט ער קענסט נישט אזוי זאגן, ווייל דער פסוק זאגט יוצר אור ובורא חושך, דער אייבערשטער האט באשאפן אור און ער האט באשאפן חושך, זעט מען און בורא חושך מיינט דאך אוודאי בשעת מעשה בראשית, עס איז דאך שוין טונקל פון דעמאלט, זעט מען אז בורא מיינט יא שברא, ס'מיינט יא אז ער האט באשאפן, עס גייט יא ארויף אויף מעשה בראשית, דאס איז נאך א פסוק, יוצר הרים, בורא רוח, בורא שמים ונוטיהם, קיצור ברענגט ער דא דריי. פסוקים, ווען מ'זעט אז בורא גייט ארויף אויף בריאת שמים וארץ. אלא אמר ר' יוסף זאגט ר' יוסף בברא ובורא כולי עלמא לא פליגי דברא משמע מ'קען נוצן ביידע, כי פליגי במאור און מאורי, דארף איך זאגן מאור אדער דארף איך זאגן מאורי, דבית שמאי סברי חדא נהורא איכא בנורא, ווען איך באטראכט א פלאם קוק איך עס אן ווי איין פייער זאג איך מאור. בית הלל סברי טובא נהורי איכא בנורא, אז יעדע פלאם, די רש י זאגט דא זייער אינטערעסאנט, יעדע פלאם איז צוזאמגעשטעלט, שלהבת אדומה לבנה וירקרקת, ס'האט אין זיך א רויטע פלאם, ס'האט אין זיך א ווייסע פלאם, ס'האט אין זיך א ירקרקת, אפשר גרין אפשר בלוי, איז בלוי בלוי איז מער פון די געז, ניין? מ'זעט סתם א לעכט זעט מען אויך בלוי? יא פון אונטן, ניין? יא. איז מילא אז ס'האט פארשידענע גוונין, קוק איך עס אן ווי א צוזאמגעשטעלטע זאך, דארף איך זאגן מאורי, איז מילא האלטן זיי מ'זאגט נישט מאור נאר מאורי, תניא נמי הכי האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, ווייסט פארוואס איך זאג בורא מאורי האש? ווייל הרבה מאורות.

הייסט עס א מלאכת איסור. רש י לייגט צו א קנייטש, כ'בין אליין נישט קלאר פארוואס רש י זאגט עס, אבער רש י זאגט און דער גוי צינדט אן די לעכט כדי צו קענען טון א מלאכה, מילא די השתמשות פון די נר און די סיבה פארוואס איך צי די איך צינד אן די נר איז לצורך איסור און דאס מאכט עס לא שבת דאס מאכט עס פאר א איסור'דיגע נעכט איסור'דיגע לעכט וואס איך זאל נישט נוצן אלא בשמים מאי טעמא וואס די עוולה האסט א גוי א שכן א פיינער גוי האסט נישט קיין בשמים, וואס די עוולה פון אריינקלאפן צום שכן און ער פרעגט צו ער קען שמעקן זיין בשמים? אמר ר' יודא, אמר רב הכא במסיבת עובדי כוכבים עסקינן, דער גוי ווארפט א פארטי און איך קען נישט נעמען פון די בשמים וואס ער האט צוגעגרייט צו זיין פארטי מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים לעבודה זרה, פרעגט די גמרא, הא מדתנא סיפא אין מברכין לא נר ולא בשמים של עבודה זרה? פשט איז אז יעצט רעד איך פון א עבודה זרה'דיגע פראבלעם מכלל דרישא לאו בעבודה זרה עסקינן. אמר רב חנינא מסורא, ביסט נישט גערעכט, ס'איז איין זאך, מה טעם קאמר, מה טעם אין מברכין לא נר ולא בשמים של עכום? פארוואס? ווייל מ'רעדט דאך דא פון א פארטי, מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים לעבודה זרה, און די הלכה איז, אז איך טאר זיך נישט באנוצן מיט קיין נר און קיין בשמים פון עבודה זרה. תנו רבנן די רבנן געלערנט, אור ששבת מברכין עליו, ושלא שבת אין מברכין עליו. יא, יעצט קומט מען צוריק צו אונזער טעמע, פארוואס קען איך נישט נוצן קיין נר פון א גוי וואס האט נישט וואס האט נישט שובת געווען. און די גמרא גייט יעצט פרובירן פארשטיין קלאר די גדרים וואס מיינט וואס מיינט א לעכט וואס האט שובת געווען, וואס מיינט א לעכט וואס האט נישט שובת געווען. מאי שבת ומאי לא שבת. אי נימא לא שבת מחמת מלאכה, אפילו ממלאכה דהתירא, ווי רשי שמועסט אויס, לאמיר זאגן מען האט אנגעצינדן א לעכט פאר א חולה אדער פאר א קימפעטארן, וועסט דען וועלן זאגן אז איך טאר נישט נוצן די הבדלה לעכט פאר מוצאי שבת ווייל ס'האט נישט שובת געווען, והתניא, א בפירוש'ע ברייתא איז נישט אזוי, אור של חי' ושל חולה מברכין עליו, אמר רב נחמן בר יצחק מאי שבת ששבת מחמת מלאכת עבירה, אז די, אזוי ווי אונז האמיר פריער געטייטשט אז ווען א גוי צינדט עס אן, צי די עצם פאקט אז ער האט עס אנגעצינדן און די איד טאר עס נישט אנצינדן, אדער דאס אז ער צינדט עס אן למלאכת עבירה וואס דער איד טאר נישט טון, איז דאס מיינט שלא שבת, תניא נמי הכי, א ראיה האסטו אז עששית שהיתה דולקת והולכת כל היום, עס האט געברענט א לעכט א גאנץ שבת, איז די הלכה למוצאי שבת מברכין עליה, נישט אזוי ווי יום כיפור וואס איך דארף נייע פייער, נאר ווילאנג עס איז נישט געטון געווארן קיין מלאכת איסור הייסט עס שבת, די פראבלעם איז נאר ווען עס איז אין שבת געצינדן געווארן, דאס מאכט עס אויס דאס מאכט עס לא שבת, ווייל ס'איז נעשה מחמת מלאכת עבירה, און אזא לעכט זאל מען נישט צינדן, און ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.